חברים, חברים כל ישראל. אה, רבי יחזקאל זיינס איז אויכעט דא, פון קאנאדא. לחיים לחיים. איין מינוט נאר. יא טייערע חברים, אזוי ווי מיר זאגן אלעמאל, מיר זאגן איצטע נאכאמאל, מען געפינט זיך אין א עת רצון, דארף אלעמאל וויסן ווי אזוי צו אויסנוצן דעם עת רצון. אין ספרים הקדושים שטייט אז די הייליגע טאג כ' סיוון וואס דא אין ארץ ישראל איז מען איצטער אין חצות הלילה, נאך חצות הלילה פון כ' סיוון, ביי אייך אין אמעריקע איז מען איצטער אנהייב די נאכט פון כ' סיוון, מיר זענען אין ערב שבת דא אין ארץ ישראל פון פרשת שלח, ביי אייך אין אמעריקע, אין די גאנצע וועלט איז מען אין ערב שבת פרשת בהעלותך, יא שיע שיע באב"ד, מען האלט אינמיטן בהעלותך, ביי אייך גרייט מען זיך בהעלותך את הנרות, ביי אונז גרייט מען זיך שוין צו שלח לך. און די הייליגע נאכט היינט, די הייליגע טאג פון ערב שבת איז כ' סיוון, מיר ווייסן אין די היסטאריע פון כלל ישראל איז כ' סיוון געווען א שווערער טאג, עס איז געווען אסאך אסאך גזירות איז אריבער אויף כלל ישראל, בכלל חודש סיוון, און כ' סיוון איז געווען נאך מער עפעס א שווערער טאג. וואס אין ספרים שטייט אז דער שורש פון כ' סיוון איז וואס ס'שטייט אין די תורה, אין פרשת בהעלותך אויכעט, אז ס'איז געשטארבן א חודש צייט, שטייט עד שיצא מאפכם, פון כ' אייר ביז כ' סיוון. דער עיקר וואס מיר ווייסן אז ס'איז געווען אין אייראפע, בפרט אין אוקריינע, אין די גזירות פון תח ט, די גזירות וואס איז געווען אין די יאר פון ת ח ת ט, דאס איז פאר דריי הונדערט מיט זיבעציג, אביסל מער פון דריי הונדערט מיט זיבעציג יאר צוריק, צייט פון דעם שך, צייט פון רבי שמשון מאסטראפאל, וואס ס'איז געהארגעט געווארן, גוזמאות גוזמאות פון אידן, און מ'האט דעמאלטס קובע געווען, דאכט זיך די ועד ארבע ארצות, האבן געמאכט אזא גזירה, לכל הפחות אין אוקריינע זיכער, קען זיין אפילו אין אסאך מער מדינות אין אייראפע, אז מען זאל פאסטן, ס'איז געווארן א טאג פון א תענית כ' סיוון, און מ'האט אפילו קובע געווען כל מיני סליחות וואס צו זאגן אין דעם טאג פון כ' סיוון, איך האב געהערט פון רבי לוי יצחק בענדער און אזוי ווי ספרים ברענגט, ממש אין כמעט אין גאנץ אוקריינע און אין אסאך פלעצער אין אייראפע איז דאס געווען אנגענומען ביי אלע שומרי תורה מיט מצוות, עס האט כ' סיוון געמיינט כאילו נאך עפעס א יום תענית, למעשה היינט איז דאס זייער זייער שוואך, אין די גאנצע וועלט מען מאכט נישט קיין גרויסע ענין פון כ' סיוון, ס'איז דא פלעצער, איך קלער אין סקווער און נאך, אין ברסלב'ער שול, מען זאגט סליחות, נישט מען פאסט, אנדערע פאסטן א האלבן טאג. שטייט פון אפטער רב ווערט געברענגט אין אוהב ישראל מאפטא ווערט געברענגט א אינטערעסאנטע זאך אז כ' סיוון האט א שייכות מיט יום הכיפורים לויט וואס לויט ווי אזוי מען איז מקבל דעם הייליגן טאג פון כ' סיוון אזא יום הכיפורים וועט מען זוכה זיין צו האבן. זייער אינטערעסאנט, ער ברענגט עפעס א צוויי רמזים, ס'איז דא א רמז פון דעם פסוק כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור, זאגט דער אפטער רב, כי יד על כס יה, כס איז כ' סיוון, און יה איז יום הכיפורים, די זעלבע זאך שטייט פון נאך צדיקים, אז דער פסוק סלחתי כדבריך, סלחתי כדבריך איז דאך געזאגט געווארן אויף חטא המרגלים, אויף חטא העגל, ביידע חטאים שטייט אין מדרש, דער עיקר אויף חטא המרגלים, די היינטיגע פרשה דא אין ארץ ישראל, פרשת שלח, איז דא סלחתי כדבריך, און אין מדרש שטייט אז ס'איז אויך געזאגט געווארן אויף חטא העגל, ס'איז דא א גרויסע אריכות אויף דעם, זאגן זיי אז סלחתי כדבריך איז די ראשי תיבות און די סופי תיבות פון סלחתי סמך י' און כדבריך כ' כ' איז ווייטער כ' סיוון מיט יום כיפור, כ' סיוון יום כיפורים. יום כיפורים, אז מען זאגט אונז אז נאך עטליכע חדשים פאר יום כיפור, מיר האלטן נאך כ' סיוון, מיר האבן נאך א תמוז מיט א אב, מיט א אלול, נאך דריי חדשים, מיר האבן נאך כמעט כמעט מער ווי דריי מיט א האלבן חדשים אויף יום הכיפורים, צו קומען די צדיקים און זאגן אונז, זאלסט וויסן ס'איז דא עפעס א סוד, ס'איז דא עפעס אזא געדאנק אז דו קענסט אריינכאפן און זיך צוגרייטן צו יום כיפור, מיט ווי אזוי דו וועסט אויסנוצן דעם הייליגן טאג פון כ' סיון. די למעשה פון דעם איז, די ערשטע זאך וויסן פון דעם, מיר האבן שוין אסאך מאל גערעדט, היינטיגע וועלט, די מאדערנע וועלט, גוי'שע וועלט, מען רופט דאס אוועירנעס, אוועירנעס, מודעות הייסט עס אויף עברית, מען דארף, די ערשטע זאך איז וויסן, מ'זעט ארויס אז די גאנצע ליקוטי מוהר"ן איז געבויעט אויף דע, יא, דע, זאלסט וויסן זיין, ס'דא עפעס א ווארט ביי די ברסלב'ע חסידים, ס'איז א העכער ווארט, ס'איז א העכער געדאנק, מיר ווייסן אלעמאל ס'איז דא נגלה, ס'איז דא נסתר, ס'איז דא פנימיות התורה, ס'איז דא א ווארט, אין גמרא שטייט אלעמאל תא שמע, קום וועסט הערן, תא שמע, קום וועסט הערן, געדענקסט, זלמן לייב, דער רבי אין חדר, תא שמע, קום וועסטו הערן, לייג צו דיינע אויערן. אין זוהר שטייט אלעמאל תא חזי, קום קוק. ס'איז דא די הערן און ס'איז דא די ראי', ווייל דער זוהר איז שוין פנימיות התורה, ווי שטייט, איין בילד, או, תמונה אחת שווה מאלף מילים, איז דא א ווארט אויף עברית, איין בילד איז ווערד מער ווי טויזנט ווערטער. די פנימיות התורה איז אזא ראי', אזא תא שמע, ס'איז א בחינה וואס חזל זענען מרמז ביי מעמד הר סיני געווען רואים את הנשמע, מ'האט געזען וואס מ'האט געהערט. ראי' איז עפעס א העכערע זאך פון שמיעה. דער זוהר, די פנימיות התורה איז תא חזי. די ברסלב'ע חסידים האבן צוגעלייגט די ליקוטי מוהרן וואס דאס איז מגלה פנימיות פנימיות התורה, ס'רופט זיך אורייתא דעתיקא דעתידא לאתגליא, דאס איז די תורות וואס מלך המשיח וועט מגלה זיין בשלימות, די גאנצע ליקוטי מוהרן, כמעט אין יעדע תורה איז רבי נחמן ניצט זיך מיט די ווארט דע, דאס איז שוין דער מח אליין, דאס איז די דע, און עפעס א ווארט פון די ברסלב'ע חסידים, אז אוואו ס'שטייט דע אין ליקוטי מוהרן, דאס איז א טעלעגראמע פון עולם האצילות, ס'איז עפעס אזא, מ'האט אראפגעברענגט א ליכטיגקייט פון עפעס עולם האצילות, דע, זאלסט וויסן זיין, דאס איז א ידיעה, דאס מיינט דעת, עווערנעס, מודעות, און דער ענין איז א מורא'דיגע זאך, א מענטש אסאך מאל פרעגט, נו, איך ווייס שוין, איז וואס? אויב דו נעמסט אריין אין קאפ די ידיעה, די עצם ידיעה איז א מורא'דיגע הצלחה. אין ספר המידות שרייבט ר' נחמן הלשון, כל ידיעה וידיעה במשפטי התורה הוא הצלחת הנפש. געהערט אסאך מאל פון די שיעורים יארן צוריק פון ר' יעקב מאיר שעכטער, האט ער איבערגעחזרט דעם סעיף אין ספר המידות זייער אסאך, כל ידיעה וידיעה במשפטי התורה, א מענטש זאגט, וואס וועל איך האבן אז איך וועל וויסן? אז דו נעמסט אריין עפעס אין מח, און דו מאכסט א חשיבות פון דעם, דאס מיינט מודעות, דאס מיינט עווערנעס, און עווערנעס מיינט נישט, איך האב געהערט, שוין, בסדר. נע, זיי זיך מתבונן אין די ידיעה. מאך א חשיבות פון די ידיעה, זיי זיך מחבר צו די ידיעה, לייג עס אריין אין מח, לייג עס אריין אין הארץ, און ברענג עס צו א מצב פון דעת, דאס איז חכמה, בינה ודעת, דעת איז חיבור, דעת איז זיין באהעפטיגט, זיין צוזאמען, יעדע ידיעה במשפטי התורה, דו נעמסט אריין יעדער משפט פון די תורה מיט א מיט א קלארקייט, מיט א זיכערקייט, מיט א פארשטאנדקייט, דאס איז א מורא'דיגע הצלחה, ממילא זאג איך, די עצם זאך, יא, די זאך אליין, וואס מיר ברענגען זיך צו צו וויסן אז מיר געפינען זיך היינט אין כ' סיוון, און מיר גלייבן צו די צדיקים פון דעם הייליגן אפטער רב דער אוהב ישראל מאפטא, וואס זיי זאגן אונז כ' סיוון, ס'איז א התחלה פון יום הכיפורים, יום כיפור, יעדער איינער פארשטייט, יא, אלע חברים, הערשי, יום כיפור איז א גרויסע זאך, ועד איצי, יום כיפור איז א גרויסע זאך, יום כיפור, מאטשי, יום כיפור, וואו, ווער זאגט בנציון, סעם פעדער, סעם אינדיג, כ'זע נישט אלע חברים וואס געפינען זיך, כ'קען נישט זען אלעמען, יא יום כיפור יום כיפור דאס איז דאך די יום הקדוש פון כלל ישראל, קומען צדיקים און זאגן דיר, האלא, כ' סיוון איז יום כיפור, סלחתי כדבריך די ראשי תיבות די סופי תיבות איז כ' סיוון יום כיפור, כס יה איז כ' סיוון יום הכיפורים, דאס איז די סוד פון כס יה דער בענקל פונעם אייבערשטן, כי יד על כס יה, און דאס איז דער מלחמה לשם בעמלק מדור דור, חזל זאגן וואס איז דאס כס פארוואס נישט כיסא, נאר אין השם שלם ואין הכיסא שלם, ס'איז נאר י' ק' ס'איז נישט ו' ק', און ס'איז כס ס'איז נישט כיסא, ס'פעלט דער א' און ס'פעלט דער ו' ק', ס'פעלט דער א' דאס איז דער כתר אלופו של עולם, א' איז פלא, דאס דער כתר עליון, י' ק' איז חכמה מיט בינה, און דער ו' ק' איז תפארת מיט מלכות, קודשא בריך הוא ושכינתיה. כל זמן די גאולה איז נאך נישטא, כל זמן דא אנטקעגן אייך, איך ווייס נישט וואס איר זעט, אפשר זעט איר אביסל דעם הר הבית, כל זמן דער שיקוץ שומם שטייט דא, כל זמן מען זעט נאך נישט דעם בית המקדש יורד באש בנוי ומשוכלל מן השמים, איז נאך נישטא קיין כס, כס יה, קיין כיסא הויה, ס'איז נאך נישטא דער אלף, דער אלופו של עולם, דער פלא עליון, דער כתר, און ס'איז נאך נישטא דער ו' ק', דער קודשא בריך הוא ושכינתיה, און יעדער טאג פון א גאנץ יאר, בפרט יום הכיפורים, דאס איז דאך כדי צו, וואס איז דאס יום הכיפורים? יום הכיפורים איז דער, דער הייליגער מקום המקודש, אוואו איז יום הכיפורים? אוואו טוט זיך דער גאנצער יום הכיפורים? ראש השנה איז מען אין אומאן, יא, בעזרת השם, מיר האפן היינטיגס יאר אויכעט, מיט אלע שוועריקייטן, מיר האפן, בעזר השם, עפעס ווערט דאך גרינגער, דא אין ארץ ישראל איז נאכאמאל, די קאראנא ארבעט אביסל צושפרייט זיך, אין אמעריקע איז דאס אויך נישט אוועקגעגאנגען, אבער ס'ווערט עפעס גרינגער. מ'הייבט שוין אן צו פארן פון א מדינה צו א מדינה, איך האף בעזר השם אפשר אין אפאר וואכן ארום, חתונה, שמחה גראס מאכט חתונה ב' תמוז, האף איך בעזר השם מ'וועט אריינקומען מיטוואך, מ'וועט זיין שבת, בעזר השם, בעזרת השם, יא, סעם פעדער איז פרייליך, יא, איך בין אויך פרייליך, זיך טרעפן, נישט נאר זום זיץ, נישט נאר פעיסבוק, נאר פעיס ביי פעיס, נישט פעיס ביי בוק, מ'וועט זיך טרעפן פנים אל פנים, ביי די חתונה, זיין א שבת, ווייס איך נישט אוואו דער שבת וועט זיין אפשר אין וויליאמסבורג, מאכן מיט די חבורה אין וויליאמסבורג א שבת, צוזאמען אביסל מיט די שבע ברכות פון שמחה, אבער מיר דארפן נאך לעבן, די די די, מען זעט דאך אז ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט אזוי גרינג פאר מיר צו קומען, ווייל ווען איך קום אויף צוריק אין ארץ ישראל, וועל איך דארפן אריינגיין פארמאכט טערעטיש טאג אויף צוויי וואכן, אין אמעריקע איז דאס נישטא, מען קומט אין אמעריקע קען מען זיך דרייען, איינער קומט פון אמעריקע אויף ארץ ישראל, אדער פון אלע מדינות, דארף ער ווערן פארמאכט צוויי וואכן אין שטוב, נו, מ'וועט זיין אין אמעריקע דאך וועט מען גיין מאכן צוויי וואכן התבודדות אויפן דאך אקעגן דעם מקום המקדש, לאמיר האפן אפשר ביז דעמאלטס וועט אנדערש ווערן דער מצב, אבער עס איז נאר כדי צו זיך מעורר זיין, מיר ווילן אלע קומען אין אומאן אויף ראש השנה, בעזרת השם לאמיר האפן מ'וועט קענען עס באווייזן. אבער נאך ראש השנה איז דא א יום הכיפורים, מיר ווייסן איינע פון די תכלית'ן פון ראש השנה איז יום הכיפורים, אוואו איז יום הכיפורים? יום הכיפורים איז מען נישט אין אומאן, יום הכיפורים איז מען, מען וויל זיין מיטן כהן גדול אין קודש קדשים, מיט די קטורת, מיט די כפרת עוונות, און צדיקים קומען און זאגן אונז, אה, יום הכיפורים, איצטער, כ' סיוון, נוץ אויס די היינטיגע נאכט, דעם מעריב, די קריאת שמע שעל המיטה, טאמער דו עסט א נאכטמאל, מאך ברכות בכוונה, ס'איז א יום כיפור וואס מען מעג עסן, ס'איז א יום כיפור וואס מען לאזט אונז עסן נאך, פאסטן וועט מען פאסטן בעזר השם יתברך, בשעת ס'וועט קומען יום הכיפורים ממש. אבער מען זאגט אונז, צדיקים זאגן אונז, זאלסט וויסן זיין, ס'איז דא א מצב וואס דו קענסט אריין גיין אין א ליכטיגקייט פון יום הכיפורים, מען קען דיר געבן א אור, א ליכט פון יום כיפור, איצטער, פון כפרת עוונות, יא, מ'וועט מוחל זיין דיינע אלע עוונות, דיינע אלע חטאים, דיינע אלע פשעים, ווי אזוי? נוץ אויס דעם יום כיפור, כאפ אריין, כאפ אריין דעם כ' סיון, דעם מעריב, די נאכט, דעם חצות הלילה, דער שחרית, דער פארטאג, די מקווה, בפרט זיך צוגרייטן צום שבת, די מנחה פון ערב שבת, נוץ עס אויס מיט א מודעות, מיט א ידיעה אז ס'איז א הייליגער טאג, ס'איז א מורא'דיגער הייליגער טאג, און וואס מער מ'וועט אויסנוצן דעם הייליגן טאג, וועט מען זוכה זיין בעזר השם, מ'וועט האבן א שטיקל ליכטיגקייט פון יום הכיפורים, רבונו של עולם זאל אונז העלפן מיר זאלן זוכה זיין קענען האבן א שטיקל שייכות צו דעם הייליגן יום כיפור, יום כיפור העט דאך קומען, יא צדיקים, חברים, מיר וועלן אלע זיין בעזר השם מיט יום כיפור אויכעט, אבער מיר ווילן דאך זוכה זיין אז דער יום כיפור זאל שוין אנהייבן פון איצטער, מיר ווילן מחילת עוונות פון איצטער, מיר ווילן שוין פון איצטער זוכה זיין צו האבן א שייכות צו די כפרת עוונות, מיר ווילן שוין איצטער אז ס'זאל מקוים ווערן דער יד על כס י-ה און דער מלחמה לה' בעמלק מדור דור. אין היינטיגע פרשה, די פרשת בהעלותך, מורא'דיג, מורא'דיג וואס טוט זיך אפעט אין די פרשה, אזויפיל עניינים, אזויפיל עניינים, מען זאל האבן אפאר וואכן צו לערנען די פרשה וועט מען נישט קענען ענדיגן אן אן די פרשה, די גאנצע בהעלותך את הנרות, וואס מיינט דאס די מנורה, וואס מיינט דאס שבעת וואס מיינט דאס שבעת קני המנורה, איינער וואס ער וויל זוכה זיין, איר ווילט האבן א ליכטיגע שבת ביי אייך אין אמעריקע פון בהעלותך את הנרות, ביי אונז האט מען שוין געזאגט די פרשת שלח, מיר האלטן שוין ביי דעם תיקון המרגלים, מיר האלטן שוין ביים מתקן זיין די מוציאי דיבת הארץ, וואס מ'האט ארויסגעגעבן אזעלכע לשון הרע אויף ארץ ישראל מ'האט גערעדט יענע וואך, איר דארפט זיך מחבר זיין מיט די אנשי ארץ ישראל וואס לערנען שוין פרשת שלח, ביי אייך אין אמעריקע הייבט מען אויכעט אן אין פרשת שלח ביי מנחה פון שבת, מתקן זיין די מוציאי דיבת הארץ, אריינגיין אין חיבת ארץ ישראל, נישט ארויסגעבן קיין שלעכטע נאמען אויף ארץ ישראל, טראכטן פון ארץ ישראל, אנטשולדיגט, רעדן פון ארץ ישראל. לחיים לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נאר ווער ס'וויל ביי אייך אין אמעריקע, אין די גאנצע וועלט, ס'איז דא די מענטשן פון קאנאדא, פון לאנדאן, וואס די וואך לערנט מען דאך בהעלותך, וועט נעמען תורה כ"א פון ליקוטי מוהרן, מורא'דיגע תורה. איינע פון די איינע פון די הויכע תורות אין ליקוטי מוהרן, עתיקא טמיר וסתים, ס'איז געבויעט אויף איינע פון די פרקים פון ספרא דצניעותא, וואס דער הייליגער רבי שמעון בר יוחאי שרייבט, עתיקא, דער אור פון עתיקא, דער אור פון עתיק, איז טמיר וסתים, איז באהאלטן, באהאלטן אינגאנצן, זעיר אנפין, אתגליא ולא אתגליא, ס'דא כל מיני. גילויים וואס דער אייבערשטער ווערט נתגלה, אסאך מאל קען מען זוכה זיין צו האבן א שטיקל שייכות צו עתיקא ר' נחמן, דער הייליגער רבי ר' נחמן אין ליקוטי מוהרן האט פרובירט מסביר זיין באריכות וואס מיינט דאס עתיקא און וואס מיינט דאס זעיר אנפין, און די נקודה וואס מ'האבן פריער גערעדט, דער גאנצער מאמר איז געבויעט אויף דעם ענין פון דעת, דער הייליגער ר' נחמן איז מסביר דארטן, און איר וועט זען, דער וואס וועט לערנען תורה כ"א, איך בין אייך מציע, בתור א גוטער חבר, יענע וואך האבן מיר געהארוועט אין תורה כ"א דא אין ארץ ישראל, די גאנצע מאמר רופט זיך בהעלותך את הנרות, דער מאמר רופט זיך, דער מאמר איז געבויט אויפן פסוק בהעלותך את הנרות, וואס איז געבויט אויף דעם פרק פון ספרא דצניעותא פון עתיקא טמיר וסתים, און אין דעם מאמר, דער הייליגער רבי ר' נחמן איז מסביר ווי אזוי קען א מענטש זוכה זיין צו האבן א ריכטיגער דעת, וואס ער איז מסביר דארטן, ווען א מענטש זאל זוכה זיין צו דעת, צו קלארקייט, צו רוח הקודש, איז ער א געהאלפענער, ברענגט די גמרא אין נדרים, אם דעת קנית מה חסרת, אם דעת חסרת מה קנית, א מענטש וואס ער האט דעת האט ער אלעס, ממש, ער שרייבט דארטן, ס'איז דארטן דא אין די מאמר צוויי צוויי חלקים, סוף די מאמר איז ר' נתן ברענגט אז ער האט געהערט פון ר' נחמן נאך אסאך עניינים לויט די מאמר, און ער פרובירט מסביר זיין די מאמר באריכות לויט וואס ער האט געהערט פון ר' נחמן וואס ס'שטייט נישט אין תורה כ"א און דארטן ר' נתן רעדט ארום זייער באריכות, מאכט א גרויסע אריכות און ער איז מסביר. און ער זאגט אונז זאלסט וויסן זיין א מענטש וואס ער האט דעת אפילו אויב ער ס'פעלט אים נאך אסאך זאכן, רחמנא ליצלן אפילו ער איז א בעל צרות, אפילו ער איז א בעל יסורים, אפילו רחמנא ליצלן ער האט נאך נישט קיין ווייב, ער האט נאך נישט קיין שידוך, אפילו חלילה וחס ער האט נישט קיין שלום בית, ער האט נישט קיין קינדער, אפילו ער איז נישט געזונט, ער האט נישט קיין געלט, אבער ער פילט נישט דעם צער מיט די יסורים אזויפיל לויט וויפיל ער האט דעת. וואס מער ס'ווערט קלאר ביי א מענטשן דער דעת אז ס'איז דא א גאט וואס האט באשאפן די גאנצע בריאה, און ס'איז דא א גאט וואס ער פירט די בריאה, וואס ר' נחמן רופט עס אן דארטן אחור וקדם צרתני, ס'רופט זיך שכל בבחינת קדם און שכל בבחינת אחור. ס'איז דא שכל וואס ס'רופט זיך מקיף, און ס'איז דא שכל וואס ס'רופט זיך פנימי. מקיף איז א שכל וואס איז ווייט. ס'איז א שכל, ס'איז א דעת, אבער ס'איז נאך מקיף דיין מח. ר' נחמן שרייבט דארטן אז ס'איז דא אזעלכע שכלים, ס'איז דא אזעלכע מקיפים, וואס ס'רופט זיך מקיף דמקיף. זיי זענען אפילו נישט קיין מקיף, ס'איז נאך א מקיף דמקיף. ס'איז אזוי ווייט, ס'איז פון דערווייטענס, ס'שיינט אים עפעס, עפעס פון דערווייטענס שיינט אים אזא ידיעה, ער דערהערט עפעס, עפעס אזא ווייטער, א ווייטער בליק. ס'איז אזוי ווי א מענטש איז פארלוירן אין א מדבר, פארלוירן ווייט ווייט ווייט אין א מדבר, און ס'גייט רעגנס, ס'פליוכטשעט א רעגן און א שניי און ער איז אין בלאטע. אבער פון דערווייטנס, פון דערווייטנס זעט ער עפעס אזא פונק, ער זעט דא, אוי, דא, דא, דא, דא, איך זע עפעס, איך קום שוין צו צו א ישוב אדער צו א שטוב, ער זעט עפעס א ווייב, פון דערווייטנס זעט ער עפעס א שטיקל, א שטיקל ליכטיגקייט, ס'מאכט אים שוין איצט אויף פרייליך, אפילו ער איז נאך אלץ אין די בלאטע, ער איז נאך אלץ אין די טונקלקייט, אין דעם רעגן, אין דעם מדבר, אבער ער זעט עפעס פון דערווייטנס. דאס איז א בחינה פון א מקיף, ער האט נאך נישט דעם שכל, ס'איז נאך נישט געווארן קיין פנימי, ס'איז נאך א מקיף דמקיף, ר' נחמן רופט דאס אן, ס'איז נאך בעיבור, אזוי ווי א ווייב גייט אריין בעיבור, זי איז א מעוברת, ס'איז א מורא'דיגע שמחה, אבער מ'דארף נאך האבן רחמי שמים, ס'איז נאך בעיבור, די גאנצע הריון זאל אריבערגיין, די גאנצע עיבור זאל אריבערגיין בשלום, נאכער די לידה זאל אריבערגיין בשלום, דער עיבור איז אזא ווייטער בליק, מען זעט שוין עפעס, אוי, ס'גייט אנקומען, אזוי דויכט אים אין שכל פון א מענטשן, אין דעה פון א מענטשן, אין דעם עווערנעס, אין די ידיעות וואס דאס איז דער עיקר, איז דא שכלים וואס ס'רופן זיך מקיפים, דאס איז אסאך העכער, ס'איז א גרעסערער שכל, דער מקיף איז גאר הויך, ס'איז קדם, אבער ס'איז גאר ווייט, און א מענטש דארף זען ווי אזוי מאכן דער מקיף דמקיף זאל ווערן א מקיף, און מאכן אז דער מקיף זאל ווערן א פנימי, און דעמאלטס באקומט ער א העכערער מקיף, ער באקומט א העכערער מקיף דמקיף, די זאך הערט זיך נישט אויף, ס'איז נישט א מענטש איז זוכה אז דער מקיף איז געווארן א פנימי, די ווייטע שכל האט ער זוכה געווען צו דעם, שוין, ער קען גיין שלאפן, ער קען זיך זעצן א פוס אויף א פוס, ער קען זיך אפרוען, נע, אין די רגע וואס א מענטש איז זוכה אז די מקיפים ווערן פנימיים, אוה, דעמאלטס באקומט ער א העכערער מקיף, א גרעסערער מקיף, און דעמאלטס דארף מען הארעווען ווי אזוי מאך איך אז דער מקיף דמקיף זאל ווערן פאר א מקיף ביז ס'וועט ווערן פאר א פנימי. און וואס מער א מענטש איז זוכה צו משיג זיין אויף די וועלט די מקיפים זאל ווערן פנימי, די ווייטע שכלים, די ווייטע דעת זאל אריינגיין ביי אים אין מח און אין הארץ, וואס מער א מענטש איז זוכה צו דעם, ווערט ער רואיג. ס'בארואיגט אים ממש, ער ווערט א פרייליכער מענטש, ווייל דעת קנית מה חסרת, די ניגון פון פריד, דדא ביה כולא ביה, דדא ביה האסטו דעת כולא ביה, דו הייבסט אן צו ווערן רואיג, דו הייבסט אן צו ווערן בשמחה, ר' נחמן שרייבט דארטן אז דאס איז די עיקר נחמה, ער בויט עס דארט אויפן פסוק נחמו נחמו עמי, זאגט דער רבי ס'איז דא צוויי מאל נחמו, וואס איז נחמו נחמו? ווייל מען דארף אריינברענגען דעם מקיף דמקיף אויף א מקיף און דעם מקיף מאכן אויף א פנימי, דאס איז נחמו נחמו, ער זאגט עיקר הנחמה הוא הידיעה, עיקר הנחמה הוא הדעת, וואס דארפן מיר אויף די וועלט? נאר נחמה. דער הייליגער רבי ר' נחמן זיין נאמען איז געווען נחמן ווייל ער איז געקומען אונז מנחם זיין, ער איז געקומען אונז טרייסטן, וואס מיינט דאס ניחום אבלים? וואס מיינט דאס נחמה? וואס מיינט דאס שבת נחמו? נו, מען דארף זיך גרייטן, מיר האבן שוין געזאגט, וואס איז דער גאנצער זומער? זיבן וואכן ציילט מען, דריי וואכן וויינט מען, און פיר וואכן בלאזט מען. די זיבן וואכן וואס ציילט מען האט מען געענדיגט, איצטער גייט קומען, מען ענדיגט באלד סיוון, ס'ווערט שוין תמוז, ס'גייט קומען דריי וואכן וואס מען גייט וואינען, גלייך נאך די דריי וואכן וואס מען וואינט קומט א שבת נחמו, אין אמעריקע ווייסט מען שבת נחמו, אוי, אוואדי דער עולם לעבט ביי די קאנטריס, שבת נחמו, מוצאי שבת נחמו, ס'קערט זיך איבער א וועלט, וואס איז די גרויסע נחמה פון שבת נחמו? דער בית המקדש איז שוין געבויעט געווארן? אה, מאטשי, פרעגט דיין טייער צדיק'ל. תשעה באב וויינט מען, א יא? מען וויינט מען קלאגט תשעה באב. ס'ענדיגט זיך תשעה באב. נו, ס'ווערט א נחמה? דער בית המקדש איז שוין דא? רבי שמעון, קדש ברנע, שבת נחמו, וואס איז דאס נחמו? וואס טרייסטסטו זיך? האסט געוויינט דריי וואכן האסטו שוין א בית המקדש, ווי קענסטו פרייליך זיין? זאגט דער הייליגער רבי נחמן, ס'איז דא א סוד וואס ס'רופט זיך דעת, קלארקייט, אז דו ביסט זוכה אז די מקיפים, די מקיפים, די מקיפים זאלן ווערן מקיפים, און די מקיפים זאלן ווערן פנימיים, אז דו ביסט זוכה צו אחור וקדם צרתני, אז דו וועסט זוכה זיין צו באקומען דעת, צו באקומען ידיעה, דאס איז די נחמה. אמאל געטראכט אין לשון הקודש, וואס איז דער ווארט נחמו אין לשון הקודש? וואס מיינט עס בכלל ניחום אבלים? רחמנא ליצלן, מען זאל נישט געפרואווט ווערן, מען זאל נישט וויסן פון קיין צרות, מען גייט אריין מנחם זיין א אבל. וואס מיינט דאס ניחום אבלים? ניחום אבלים איז טייטש אז דו קומסט אריינברענגען דעם אבל א אנדערע מחשבה, דו טשעינדזשט זיין מיינד, דו ברענגסט אים א נייע געדאנק, א נייע מחשבה, שטייט דארט ביים מבול, כי ניחמתים כי עשיתים, וואס איז ניחמתים? איך האב א אנדערע מחשבה, ניחום אבלים איז נישט דווקא דו רעדסט צו אים. ניחום אבלים, ביקור חולים, ס'מיינט נישט דווקא דו קומסט רעדן מיט דעם אבל. דו קומסט זיין לעבן אים. על פי על פי הלכה ניחום אבלים דארפסטו אפילו נישט רעדן. וואס איז לכאו' אז איך קום אריין צו איינעם וואס ער זיצט רחמנא לצלן עס איז געשטארבן זיין זיין טאטע, זיין מאמע, זיין ווייב, זיין קינד, זיין ברודער. פרעגט יונגע מענטשן, קענסט אים בכלל מנחם זיין? מיט וואס קענסטו אים טרייסטן? ס'איז דא אסאך מחשבות וויאזוי מ'איז מנחם אבלים, אבער מ'זעט אז על פי הלכה איז נישט דער ענין פון רעדן. איך קום זיצן לעבן אים, איך קום שטיין לעבן אים, איך קום אים געבן א האג, וואס האט ער פון דעם? מיט דעם ווייזסטו אים א נייע מחשבה, ער דערהערט ער איז נישט אליין, ער האט נאך א מענטש מיט זיך. ער האט נאך א חבר מיט זיך, די גאנצע, ס'איז נישט חרוב געווארן די גאנצע וועלט, דו ברענגסט אים אריין א נייע מחשבה אין קאפ, די ווארט נחמה מיינט דעת, נחמה מיינט א אנדערע געדאנק, אזוי איז ער פארטראגן, ער איז פארנומען, ער ליגט דארטן אין זיינע, רחמנא ליצלן, זיינע עצבות, זיינע דאגות, זיינע טרדות, זיינע מרה שחורה, אזוי ווי יעדער רעדא פון אונז, ניחום אבלים איז נישט נאר ביי ביי ביי ביי נפטר, שטייט אין הלכה מען דארף גיין מבקר זיין חולים, קוקט אריין אין שולחן ערוך, וואס מיינט ביקור חולים? שטייט א לשון, לפקח את דעתו, וואס מיינט לפקח את דעתו? עפן אים אויף, לפקח איז א לשון פון עפענען, פיקוח, פוקח עיוורים, עפן אים אויף זיין דעת, ווייז אים א נייע מחשבה. דער הייליגער רבי נחמן הייסט נחמן אלס נחמה, זה ינחמנו, דער הייליגער רבי נחמן קומט דיר געבן א נייע מחשבה, א נייער דעת, נישט אז ס'גייט אוועק דיינע צרות, קען זיין דו ביסט נאך אין צרות, דו ביסט נאך אין יסורים, דו ביסט נאך אין עגמת נפש, דו גייסט נאך אריבער שווערקייטן אין בגשמיות, ברוחניות, אבער פלוצלינג הייבסט אן צו שפירן עפעס אזא כח, עפעס אזא רואיגקייט, אזא שלוות הנפש, אזא שמחת החיים, ווי אזוי? ס'איז עפעס א כח פון אמונה, ס'איז א כח פון בטחון, ס'איז א כח פון א נייעם דעת. דער הייליגער רבי נחמן זאגט אז דער דעת איז דא אין דעם אן א שיעור מדריגות, דאס רופט זיך עתיקא מיט זעיר אנפין. עתיקא איז טמיר וסתים, עתיקא איז מקיף דמקיף, דאס רופט זיך עתיק, עתיק יומין, עתיקא קדישא, דאס איז אריך אנפין, דאס איז גאר הויכע השגות וואס א איינער וואס איז זוכה צו דעם, ממש ווערט בטל אלע יסורי עולם הזה כולם אזוי ווי דער הייליגער רבי נחמן שרייבט אין תורה ר"נ אין ליקוטי מוהרן, תורה ר"נ, אויב איך האב נישט קיין טעות, אדער רנ"א, דאכט זיך אפשר רנ"א, אין ליקוטי מוהר"ן, אז דער עיקר, דער עיקר צער, דער עיקר יסורים וואס א מענטש ליידט איז ווייל ער האט נישט קיין דעת. וואס מער א מענטש האט דעת, ער ווערט א בעל דעה, ער ווערט א גדול, ס'גייט אוועק פון אים דער עומק היסורים. ס'דא אויף דעם א שאלה וואס מ'פרעגט, שטייט דאך יוסיף דעת יוסיף מכאוב. עס קומט אויס אויף פארקערט, וואס מער דעת איז דא גרעסערע מכאובות, אבער ס'איז נישט דער פשט דא, ס'איז פשט יוסיף דעת, ער הייבט אן צו פארשטיין אנדערש די גאנצע בילד, ממילא טאקע איז דא א מכאוב איז דא, א כאב איז דא, אבער דער כאב איז אזא סארט כאב וואס ער האט די כוחות צו סובל זיין, כ'האב אסאך מאל געזאגט אז ברסלב ר' נחמן האט דאך געזאגט איך האב איינגענומען די שטאט ברסלב, און פון היינט וועט מיין נאמען זיין ברסלב, ברסלב'ע חסידים, אזוי ווי אז ער האט געפועלט ביז היינט הייסן זיי ברסלב'ע חסידים. ברסלב אין לשון הקודש איז צוויי ווערטער, סבל רב, סבל מיינט פעין, כאב, ווייטאג, אבער סבל מיינט אויכעט פעישענס, סבלנות. דאס איז דער סוד. ס'איז דא פעין, און ס'איז דא סבלנות, ס'איז דא פעישענס, מ'דארף אריינטון דעם שין אין דעם פעין, יא? לייגסט אריין דעם שין, שין, וואס איז שין? שין אין קבלה ווייסט מען, אין חסידות, איז חכמה בינה דעת, דאס איז די דריי קווים, אז ס'גייט אריין חכמה בינה דעת אין דיין פעין, דאס איז דאס, ס'איז פעישענס, ס'איז דא די צער, ס'איז דא מכאוב, ס'איז דא יסורים, ס'איז דא עגמת נפש, אבער דעת קנית מה חסרת, אין דעם איז דא מדריגות, און די מדריגות דארף מען האלטן אין איין הארעווען, ווי אזוי וועל איך זוכה זיין צו א העכערע מדריגה פון דעת, ווי אזוי וועל איך מאכן מיין מיין מקיף דעם מקיף אויף א מקיף, ווי מאך איך דעם מקיף אויף א פנימי, ווי נעם איך עס אריין ביי מיר אין הארצן, ווי ווער איך קלארער, אין אלעס וואס עס שטייט אין חובת הלבבות אין שער הביטחון, ווי מאך איך עס קלאר ביי מיר, ווי ברענג איך עס צו אז עס זאל נישט זיין נאר עפעס פון דער ווייטנס פון דער ווייטנס, נאר איך זאל עס אריינברענגען וידעת היום והשבות אל לבבך, ווי ברענג איך דעם מח, דעם דעת, ס'זאל ווערן איינגעבאקן ביי מיר אין הארצן, ס'זאל ווערן אזוי קלאר. רבי נחמן פרעגט דאס אין די תורה כ א רבי נתן ברענגט דארט אין סוף די תורה שטייט אין חיי מוהרן באריכות אז רבי נחמן האט געזאגט הקשו מ'האט געפרעגט א שאלה הקשו אוואו האט מען געפרעגט ער זאגט הקשו איפה היכן שהקשו ער האט געהערט א שאלה אין די עולמות עליונים רבי נחמן האט זיך געדרייט מיט אונז אויף די וועלט, אבער ער איז געווען עכט אין אנדערע פלעצער. וואס איז געווען די שאלה? די שאלה איז געווען, וואס מיר רעדן איצטער, ווי אזוי קען מען זוכה זיין איבערדרייען א מקיף דמקיף אויף א מקיף, און ווי אזוי ברענגט מען אז די מקיפים זאל ווערן פנימיים. און רבי נחמן האט געזאגט א גאנצע מאמר, תורה כ א פון ליקוטי מוהרן, וואס איז בהעלותך את הנרות, צו פארענטפערן די שאלה, די קשיא, און דער תמצית וואס מיר רעדן איצטערט פון די ווערטער דארט אין תורה כ א, און איך בין אייך מציע, איך זאג אייך, טייערע חברים, זייט נישט קיין בטלנים, יעדער איינער פאר זיך אליין, מיט חברותות, נעמט זיך דעם הייליגן כ' סיוון, דעם הייליגן ערב שבת בהעלותך ביי אייך אין אמעריקע, לערן דורך וואס מער איר קענט די תורה כ א אין ליקוטי מוהרן און זאגן תפילה כ א אין ליקוטי תפילות, ווער ס'קען לערנען תורה כ א צוזאמען מיט די ביאור הליקוטים פון ר' אברהם ב"ר נחמן מיט די פרפראות לחכמה פון דעם טשערינער רב, מורא'דיגע ליקוטי הלכות אויף תורה כ א, אבער דער תמצית, מיר רעדן דא די תמצית די ראשי פרקים פון די תורה כ א. זאגט דער הייליגער רבי ר' נחמן, דו ווייסט ווי אזוי דו קענסט זוכה זיין צו מעורר זיין אז דער מקיף דמקיף זאל אנהייבן צו קומען צו דיר, מיט א מורא'דיגע זאך זאגט ער, למעשה, אין עבודת השם למעשה, הייב אן צו שרייען צו דעם אייבערשטן קולות, שבעים קולות, ר' נחמן ברענגט דארט אין דעם זוהר דער זוהר איז געבויט אויף דעם פרק כ' אין תהלים, למנצח מזמור לדוד, יענך ה', שטייט אין זוהר אז אין דעם פרק איז דא זיבעציג ווערטער, דאס איז אנטקעגן די זיבעציג קולות וואס א יולדת שרייט, רוב וואס זיי הערן זיך איין דא זענען אינגעלייט, איר האט שוין געהערט אמאל ווי די ווייבער גייען אין שפיטאל ברענגען א קינד? איר האט אמאל געהערט די קולות וואס די ווייבער מאכן בשעת מען ברענגט א קינד? ס'כאפט דאך א ציטער. אין זוהר שטייט שבעים קלין דרמאת יולדת בשעה שכורעת ללדת, זיבעציג קולות. רבי נחמן ברענגט דארט אין די תורה כ א' אז דאס איז דער סוד פון די זיבן קולות וואס דוד המלך זאגט וואס מיר זאגן אויס ערב שבת, מזמור לדוד, הבו לה' בני אלים, קול ה' על המים, קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, זיבן קולות, אין זוהר שטייט אז יעדער קול איז אנטקעגן צען ספירות, איז דא זיבעציג קולות, מען דארף שרייען זיבעציג קולות. אין א פאר פלעצער אין ליקוטי מוהר"ן ברענגט דאס ר' נחמן, תורה י"ט, תורה ל"ו, אבער אין די תורה כ"א ברענגט דאס אויך דער הייליגער רבי ר' נחמן און ער זאגט, וואס מער א מענטש שרייט, ער זאגט, אויך בלימוד התורה און אויך בעבודת התפילה, שרייען ביים לערנען, שריי ביים דאווענען, ר' נחמן האט ליב געהאט אז א מענטש זאל שרייען, ס'איז געווען דעמאלטס, ס'איז אמאל געווען א ר' נחמן, איינע פון זיינע יארן תקס"ז, זיין ווייב איז געווען זייער קראנק, און ער איז געפארן צו באראני בין אסטרא, זיין ביי דאקטוירים, זי האט געוואלט זיין אין זאסלאוו, ס'איז זייער ווייט, ער איז געפארן מיט איר ביז זאסלאוו, צו מטפל זיין מיט דאקטוירים, למעשה האט ר' נחמן ארויסגעגעבן א בקשה מען זאל נישט קומען צו אים אויף שבועות, ס'איז געווען דעמאלטס פאר שבועות, אבער ר' נפתלי מיט ר' נתן האבן פארשטאנען אפילו ר' נחמן בעט מען זאל נישט קומען זאל מען יא קומען, אזוי האבן זיי פארשטאנען, און זיי האבן ארויסגעשיקט בריוון צו אלע ברסלב'ע חסידים אז די רבי איז שבועות אין זאסלאוו און די עולם זאל קומען צו פארן, ס'איז געווען זייער א ווייטע נסיעה בפרט אין יענע צייטן. און טאקע יענע ערב שבועות איז ר' נחמנ'ס ווייב נפטר געווארן, די ערשטע ווייב, ר' נחמן איז געזעצן שבעה אפאר שעה, שפעטער די יום טוב האט מבטל געווען די שבעה. אפאר טעג פאר שבועות האבן שוין אנגעהויבן צו קומען ברסלב'ע חסידים אין זאסלאוו, איצט ר' נחמן איז געווען דארטן מ'האט פארשטאנען דער עולם אז ער איז א חשוב'ע איד, ס'איז געווען עפעס א שול און דער גבאי האט אים מכבד געווען, אבער עס איז געקומען אזוי צוויי דריי טעג פאר שבועות

וואס געבט אזעלכע קולות? ס'איז געקומען נאך א טאג, ס'איז געקומען נאך ערב שבועות, די לעצטע נאכט פון ספירת העומר ביי די ברסלבער, די לעצטע נאכט איז געווען קולות עד לב השמים, דער גבאי האט אים געזאגט, מען קען נישט אויסהאלטן, וואס איז דאס? מען זאגט זיי עפעס, ר' נחמן האט זיך לעת עתה נישט געענטפערט, ס'איז געקומען שבועות, האט דער גבאי אנגעהויבן צו כאפן אז די אלע מענטשן זענען געקומען צו ר' נחמן, נו, האט ער שוין מכבד געווען, ר' נחמן האט זייער געוואלט אז מען זאל דאווענען מיט קולות, יעדער איינער לפי עניינו לפי מדרגתו, אבער מען דארף זיך אריינברענגען שחרית, מנחה, מעריב, תהילים, חצות, התבודדות, ליקוטי תפילות, ברכות, ניגונים, און אפילו ביים לערנען, לערנסט תנך, לערנסט משניות, לערנסט גמרא, רשי, תוספות, רמבם, טור, שולחן ערוך, מדרש, זוהר, כתבי ארי, חסידות, מוסר, לערן דאס מיט קולות, ר' נחמן זאגט השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך, פארוואס? זאגט ער די קולות איז מוליד דיין מח, די קולות עט גורם זיין דאס וועט אריינגיין בעיבור, דיין מוח זאל אריינגיין בעיבור, ביסט אפילו נישט מעובר נאך, אזוי ווי א ווייב איז נישט מעוברת איז זיכער נאכנישטא קיין קינד, אזוי ביים מוח פון א מענטשן, אויב די מקיפים זענען נאכנישט אנגעקומען, האסט דאך אפילו נישט קיין עיבור, מאך קולות, ער זאגט, ער ברענגט די מאמר חזל, הקול מעורר הכוונה, די קולות זענען מעורר די מח, דעריבער שטייט אין ספרים, נחמן ברענגט עס אויכעט, אז ווען א קינד וויינט, זאל מען אים נישט אפהאקן, קליינע קינדער, פיצעלעך קינדער ווען זיי וויינען, לאז זיי אביסל וויינען, פארוואס? ווייל די קולות וואס די קינדער מאכן, עפנט זיך זייער מח, ס'מפתח זייער מח, ס'ברענגט צו אז דער מח זאל ווערן מער קלאר, דער מח זאל זיך עפענען. הקול מעורר הכוונה, דער הייליגער רבי נחמן טייטשט דאס איין דארטן אין די תורה כא, אויף אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה, די גאנצע אנא בכח איז א מורא'דיגע תפילה פון רבי נחוניא בן הקנה, ס'איז געבויעט אויף שם מב, און ס'איז קולות וברקים, דעריבער טאקע דער לעצטער חלק פון אנא בכח איז צעקות, יא.

ס'איז גימטריא תולע, ווארים, תולע, דער לעצטער שם, שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יא, חיים ש. ברוך שלום, מען דארף ארויסגעבן א ניגון אויף דעם, ס'דא ניגונים אויף אנא בכח, מען דארף מאכן אויף שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, זאגט דער הייליגער רבי נחמן שטייט בכתבי ארי ס'איז גימטריא תולעת, דער ערשטער איז אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה איז גימטריא תולע, און שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות איז גימטריא תולעת. מיר ווייסן חזל זאגן אויף דעם פסוק תולעת יעקב אין כוחו אלא בפה, אל תיראי תולעת יעקב, ווי דער פסוק, זאגן חזל תולעת יעקב אין כוחו אלא בפה, וואס איז דער כוח פון דיר? וואס איז דער כוח פון דעם וואס דו האסט? האסט א מויל, וואס קענסטו מאכן מיט דיין מויל? עסן און טרינקען? ס'איז עכט א גוטע זאך, דארף עס וויסן וויאזוי צו עס מאכן, אבער מיט דיין מויל קענסטו רעדן צו דעם אייבערשטן, מיט דיין מויל קענסטו שרייען שועתנו קבל. ושמע צעקתנו. זאגט דער הייליגער רבי נחמן דו ווייסט וואס ס'וועט ווערן פון שועתנו קבל ושמע צעקתנו, פון דיין שועה, פון דיין צעקה? יודע תעלומות. די תעלומות המוחין, די באהאלטנקייט פון דיין מח וועט נתגלה ווערן, ס'וועט ווערן א יודע פון דיינע תעלומות. דער מקיף דער מקיף, די די שכלים די מקיפים די עתיקא וואס דאס איז די גאנצע נחמה דיינער די גאנצע ישועה דיינער אלץ וואס דו קענסט געהאלפן ווערן וואס דו עסט בארואיגט ווערן עסט פרייליך ווערן עסט האבן א שמחת החיים עסט האבן א א רואיגקייט אין דיין לעבן עסט האבן א שלוות הנפש ווי אזוי העט עס קומען אז די מח דיינער העט ווערן א גדול בישראל ר' שמעון שמעון פון לעיקוואוד, שמעון מאיר האט געמאכט בר מצוה, יא, דיין קינד איז געווארן א גדול, וואס מיינט דאס א גדול? וואס איז די נפקא מינה פון א קטן מיט א גדול, מ'האט שוין גערעדט עטליכע מאל, איין נפקא מינה, א גדול איז א בר דעת און א קטן איז נאכנישט קיין בר דעת, דעריבער א גדול קען פארשטיין, און אז מ'פארשטייט קען מען בארואיגט ווערן, דער יוסיף מכאוב מיינט נישט צו זאגן חלילה וחס אז מ'עט ליידן מער, דער יוסיף מכאוב איז אז איצטער העסטע קענען האבן די כוחות צו קענען סובל זיין דיינע מכאובים, דער דעת וועט גורם זיין אז דו העסט קענען רואיג זיין אפילו בשעת דו העסט האבן מכאובים, דו העסט האבן פעישענס, העסט האבן סבלנות, דאס איז ברסלב, סבל רב. אסאך פעין, אבער סבל רב אסאך סבלנות, ווייל דער שין, דער דעת, די חכמה בינה דעת פון די צדיקים, עלן אריינגיין ביי דיר אינעווייניג, און אין די רגע וואס ס'גייט אריין ביי דיר אינעווייניג א רואיגקייט, א שטיקל רואיגקייט פון דעת, דעת קנית מה חסרת, דו ווערסט רואיג, דו הייבסט אן צו שפירן, wow, בורא עולם, דא א גאט! וואס האב איך וואס צו מער האבן? ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, ער האט באשאפן די וועלט, ער פירט די וועלט, ס'איז אלץ בהשגחה פרטית, קיין זאך איז נישט במקרה, יעדע זאך האט א חשבון אויסגעחשבונט, אזוי ווי דער הייליגער חובת הלבבות אין שער הבטחון רעדט באריכות, און דער הייליגער ר' נחמן אין די תורה כא א' אין ליקוטי מוהרן וואס איז געבויעט אויף דעם פסוק פון היינטיגע פרשה ביי אייך אין אמעריקע, ביי אייך אין קאנאדא, ביי אייך אין מאנטריאל, בהעלותך את הנרות, דער הייליגער רבי ר' נחמן שרייבט, די מנורה, שטייט אין חזל, איז ליכט, די מנורה איז מרמז אויף תורה, אויף אור התורה, אויף דעם מח, אויף דעם דעת, אבער כדי צוקומען אז די מנורה זאל קענען שיינען, כדי צוקומען צו די מנורה, די מנורה איז שמן, שמן שטייט אין זוהר איז בחשאי, שמן איז א שטילע זאך, פאר שמן איז דא יין, יין זאגט דער זוהר, יין איז גימטריא זיבעציג, י י נ, דאס איז אנטקעגן די זיבעציג קולות שצעק דוד על המים, דאס איז אנטקעגן די זיבעציג קולות וואס די יולדת שרייט פאר זי האט א קינד, פאר דו ווילסט צוקומען צו די שמן דארפסטו האבן יין, יין לארמא קלא, יין איז געמאכט געווארן כדי דו זאלסט אויפהייבן דיין קול, דעריבער ווען א מענטש גיבט א טרינק א לחיים, יא, מען מאכט א לחיים, מען נעמט אריין א שטיקל משקה, עס גייט אוועק די בושה, מען הייבט אן צו רעדן מיט א ברען, מיט א פייער, מיט א געשריי, ס'שרייט זיך. ווי זאגט ער, איך האב געזען געשריבן פון דעם הייליגן ברטנורא, רבינו עובדיה מברטנורא, פון די ראשונים, ער זאגט בשעת ער איז געווען אין ארץ ישראל, ווען ער האט געמאכט א, ער האט מבקר געווען די ערשטע מאל, ער האט זיך געדרייט צו זען די אלע וואס טוט זיך דא אין ארץ ישראל, שרייבט ער, האב איך געזען א גוטער מנהג, און ער איז פאר געווארן פון דעם מנהג, איר האט הנאה פון דעם מנהג, חברים, איר מאכט עס אן דעם אויכעט, אבער איר וועט זען אז ער האט א מקור אויף דעם. וואסערע א מנהג האט רבינו עובדיה מברטנורא געזען אין ארץ ישראל? ער זאגט איך בין אריבערגעגאנגען אפאר פלעצער אין שטעטלעך אין שכונות ארום ירושלים אין ירושלים, כ'האב געזען א מנהג טוב אז ערב שבת נאכמיטאג נעמען זיך צוזאמען חברים און מען טרינקט, מען מאכט א לחיים, מען טרינקט וויין, מען טרינקט משקה, מען גייט אריין אין א אין א בסומי, און פון די בסומי גייען זיי אריין אין דעם הייליגן שבת צו קבלת שבת מתוך ניגון ושירה וזמרה. רבינו עובדיה מברטנורא איז משבח דעם מנהג. איז אסאך מאל קלערט מען ערב שבת ווארט אויף קידוש, אה, וואס טרינקסטו איצטער, פרייטאג נאכמיטאג פאר שבת, ווילסט אריינגיין אין דעם שבת, להרים קולו, אוואו איז דיינע קולות? מ'זעט טאקע ארויס ביי די חסידישע וועלט, די גאנצע לכה דודי, די גאנצע לכו נרננה, די גאנצע מזמור לדוד, גייט מיט קולות מיט קולות, נישט אבי געזאגט, אבי אויפגעזאגט, נו, יאללא האט געזאגט, די ווערטער געגאנגען געפארן, לאמיר שוין אריין גיין עסן די חלה מיט די פיש, ס'איז זייער גוט, חלה, פיש, יויך, פלייש, מ'דארף, עיקר כבוד שבת הוא אכילה, אבער דו ווילסט זוכה זיין צו א ריכטיגע כבוד שבת הוא אכילה, וויפיל קולות שרייסטו צו דעם אייבערשטן פאר שבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, דו ווילסט האבן א יאכל בשבת, אוואו איז דיין טירחה ערב שבת, אוואו איז דיינע קולות, דיינע צעקות, אזוי ווי די יולדת שרייט זיבעציג קולות, רבי אברהם בן רבי נחמן איז געווען ביי די ברסלב'ע חסידים ס'איז ארויסגעקומען ביאור הליקוטים דער רבי פון רבי לוי יצחק בענדער געווען דער זון פון רבי נחמן טולטשינער ער איז געווען א תלמיד פון רבי פון רבי נתן איז רבי אברהם האט האט דערציילט אז ער געדענקט ווען ער איז געווען א קינד איז אדער די מאמע זיינע אדער א שוועסטער איך געדענק נישט האט געדארפט האבן א קינד און דעמאלטס אין יענע צייטן האט מען געהאט קינדער אין שטוב ס'איז נישט געווען קיין מען איז נישט געגאנגען קיין האספיטאל מען האט גערופן א מיילדת אין שטוב און רבי נחמן טולטשינער האט זיך געדרייט אינדרויסן פון שטוב מיט זיין זון רבי אברהם, און די ווייב, אדער די טאכטער אדער די ווייב, האט געמאכט קולות, קולות, יא, א פאר א לידה, האט רבי נחמן טולטשינער געזאגט פאר זיין זון רבי אברהם, אה, מיין טייערער רבי אברהם, מיין טייערער זון, הערסט, הערסט די קולות? אזוי האבן אונזערע לייט געשריגן צו דעם אייבערשטן בשעת זיי זענען געווען געזונט און שטארק. אונזערע לייט האבן אזוי געשריגן צו דעם אייבערשטן בשעת זיי זענען געווען געזונט און שטארק. חברים, איך פרעג אייך, ווען איז געווען די לעצטע מאל האסט געמאכט אזעלכע קולות צו דעם אייבערשטן אזוי ווי א יולדת פאר די לידה? נישט אויף דיין ווייב, חלילה וחס, נישט אויף דיין קינד, אה, אויף די ווייב אויף די קינדער מאכט מען קולות, נע, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, יא, מאטשי, מאטשי, נישט דו, איך האב נישט געמיינט דיר, מאטשי, חס ושלום, שרייסט נישט אויף דיין קינד קיינמאל. יא חלילה דער טאטע שרייט נישט אויף דיר, אבער תכלית צום אייבערשטן, אה, מיין זיידע רב שמואל שפירא זכרונו לברכה האט געהערט פון מיינע פעטערס וואס פאר א קולות ער האט געמאכט אין זיינע יונגע יארן, מיר דארפן זיך מעורר זיין, דער הייליגער רבי נחמן רעדט אין די תורה כב א, צעקות, שועתנו קבל, ושמע צעקתנו. סתם, רבי נחוניא בן הקנה שרייבט דאס סתם? וואס סתם? ס'איז נישט סתם. מאיר דוד, רבי נחוניא בן הקנה, ער שרייבט עפעס סתם ווערטער? שריי קולות וברקים צו דעם אייבערשטן! פארוואס זאל איך שרייען? אז ס'טוט וויי שרייט מען! הייב אן צו שפירן דיין ווייטאג, אוואו בין איך אויף די וועלט? יא, די וועלט דערציילט, ביי די קארלינער שרייט מען דאך אויכעט. די קארלינער נעמען דאך אפילו די אויערן און מען שרייט אריין אין אויער אריין. איז געווען אמאל עפעס א חסיד איז געקומען, עפעס איינער א גבירל איז אנגעקומען, דאכט זיך צו ר' אשר מקארלין, אה, מיר האבן דעם חזון איש אויכעט, אבער בפראפארציעס, פראפארציעס. געקומען דער, ס'איז געקומען עפעס א גרויסער גביר איז אנגעקומען צו דעם הייליגן רב, אדער רב אשר מקארלין אדער רב אהרן הגדול מקארלין, און ער האט געגעבן פאר דעם רעבן א, ער האט געהאט אסאך געלט, ער איז געווען אויף שבת ביי אים, האט ער אים געגעבן ער זאל באהאלטן ביי דעם רעבן די געלט, און ער איז איינגעשטאנען ביי דעם רעבן אויף שבת. ס'איז געקומען ביים דאווענען, די חסידים האבן געמאכט אזעלכע קולות, דער גביר האט נישט פארשטאנען וואס דא טוט זיך. זאגט וואס דער אייבישטער, דער אייבישטער הערט נישט? וואס שרייסטו? וואס דארפסטו שרייען? דער אייבישטער הערט, רעד צו אים שטילערהייט, רעד צו אים נארמאל. ער קומט צו דעם רעבן, ער זאגט דעם רעבן, רעבע וואס גייט דא, וואס שרייען די חסידים? דער אייבישטער הערט נישט, מ'דארף שרייען? און ער האט אים נישט געענטפערט, דער רבי האט אים נישט געענטפערט. ס'איז אריבערגעגאנגען ווייטער נאך א דאווענען, און ער איז געווען זייער פארלוירן ביי זיך, וואסערע הנהגה איז דאס, וואס איז דאס קולות וברקים ביי א דאווענען? אבער דער רבי אשר מקארלין האט אים גארנישט געענטפערט. עס איז געקומען מוצאי שבת, קומט צו גיין דער גביר, און ער זאגט, רבי, שוין, איך גיי אהיים פארן, איך האב געזען, ס'איז מוצאי שבת, איך דארף מיין משכון, איך האב איבערגעלאזט ביים רעבן געלט. רבי אשר מקארלין קוקט אים אן, וואס? וואס ווייסט וואס ער רעדט? דעם רבי איך האב איבערגעלאזט געלט ערב שבת, מיינע גאנצע געלט האב איך אריינגעטון ביי דעם רבי'ן, ער זאל אכטונג געבן צו שבת איך קען עס נישט ביי מיר, רבי אשר מקארלין מאכט זיך אז איך בין נישט וויסט איך ווייס וואס דו ווילסט פון מיר, עס גייט ער אזוי, רבי איך האב געגעבן געלט ערב שבת, רבי אשר מאכט זיך ווייטער נישט וויסנדיג, רבי מיינע גאנצע געלט איז ביי דיר, שרייט אים רבי אשר, וואס שרייסטו? קענסט נישט רעדן נארמאל? איך הער נישט? איך הער. זאגט ער, רבי, וואס איז פשט איך הער? איך זאג דעם רעבן אפאר מאל שוין, וואס טוט זיך דא? איך באדארף מיינע געלט. זאגט ער, אה, ס'הייבט דיר אן צו וויי טון, פארשטייסטו אז מען שרייט, אה? פשט אז דו ווייסט, דארפסט דיינע געלט, דו באקומסט עס נישט, פארשטייסטו אז מען דארף שרייען? מיינע חסידים ווילן ישועות און זיי באקומען נישט, זיי שרייען. אז ס'טוט וויי, שרייט מען. ווען א מענטש גייט אריבער צער יסורים מיט עגמת נפש זאגט דער הייליגער רבי ר' נחמן, שריי צו דעם אייבערשטן, דער יצר הרע פייניגט דיר, דער יצר הרע מוטשעט דיר, ער ווארפט דיר אריין אין תאוות, אין מידות רעות, ער לאזט דיר נישט קיין שלום בית, ער לאזט נישט מחנך זיין דיינע קינדער, ער לאזט דיר נישט דאווענען, ער לאזט דיר נישט לערנען, וואס דארפסטו טון? שריי! שועתינו קבל, וואס איז דאס געשריבן שועתינו? סתם אבי געשריבן שועתינו, אבי געשריבן צעקתינו, ס'כאילו שועתינו, ס'כאילו צעקתינו, חלילה וחס, אזוי ווי אידן אין מצרים, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געשריגן קולות. געווען א מעשה ביי די ברסלב'ע חסידים, געווען איינער פון די חשוב'ע ברסלב'ע חסידים האט געהייסן רבי שמואל הורוויץ, א חשוב'ער איד, איך האב נישט געקענט, ער איז נפטר געווארן ווען איך בין געווען א קליין קינד, געווען ממש פון די פון די גרויסע חשובע, א גרויסער בעל דביקות, א גרויסע משפחת הורוויץ פון ברסלב זענען אלע זיינע אייניקלעך, דא א ספר ימי שמואל, צוויי חלקים, אלעס וואס ער שרייבט אויף זיין לעבן, א ספר מכתבי שמואל, זייער אינטערעסאנטע זאכן פון אים. דער ר' שמואל הורוויץ איז געווען אסאך אין מירון, ביי ר' שמעון בר יוחאי, האט זיך אסאך געדרייט אין מירון, ער האט געוואוינט נאכהער אין מירון, געהאט א דירה אין מירון, אבער אין די ערשטע צייט ווען ער איז אנגעקומען אין מירון, איז ער איינגעשטאנען ביי עפעס איינעם א, א, האט געבעטן איינשטיין ביי איינעם פון די איינוואוינערס דארט, איך מיין יענער האט געהייסן וויינהויז, איך געדענק איהם נאך אויכעט, דער עלטערער איד איז שוין נפטר געווארן, וויינהויז, געוואוינט אין מירון, און רבי שמואל הורוויץ איז איינגעשטאנען ביי איהם, רבי שמואל הורוויץ איז א ברסלב'ער חסיד, ס'איז געקומען חצות הלילה, איז ער אויפגעשטאנען חצות, און ער איז ארויסגעגאנגען אין פעלד, אין מירון איז געווען א, אויף יענע צייט איז געווען אסאך מער פעלדער, ער האט געטראפן א פעלד ארום די שטוב, און האט אנגעהויבן צו מאכן התבודדות, אנגעהויבן צו רעדן צו דעם אייבערשטן, אז אינמיטן די התבודדות האט ער אנגעהויבן צו רעדן צו דעם יצר הרע זיינעם, און האט געמאכט קולות, ער האט פארגעסן אוואו ער איז, אז עס איז דא מענטשן וואס זיי וואוינען דא, זיי שלאפן דא, און ער האט אנגעהויבן צו מאכן קולות, רוצח! רוצח! לאז מיר אפ! גיי אוועק פון מיר! און דער וויינהויז האט זיך אויפגעכאפט. מען האט געהערט איינער מאכט קולות, רוצח! ער האט נישט געוואוסט ווער דאס איז, אבער ער האט זיך דערשראקן, ווער ווייסט, רחמנא, ווער ער וועט זיין. ער גייט, אפשר אוואו דער אורח? ער גייט קוקן אין צימער, זעט ער דער אורח איז נישטא, ער האט געווארן פארלוירן אינגאנצן. וואס טוט זיך דא? און ער איז געווארן שטיל, נאך אפאר מינוט שפעטער נאכאמאל, גיי אוועק פון מיר, לאז מיר אפ, רוצח! ער איז געווען א פארלוירענער, דער וויינהויז. אינדערפרי איז ער געקומען בעטן ביי רבי שמעון'ען, ביים דאווענען ותיקין, ער האט דערציילט פאר די חברים, איך ווייס וואס געווען, איך האב געהאט א אורח ביי מיר, אינמיטן נאכט איז ער נישט געווען, איך האב געהערט קולות, ר' שמואל הורוויץ האט אים געהערט, זאגט ער, מע, שראוי, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, איך בין א ברסלב'ער, מען מאכט די התבודדות, מען רעדט צו דעם יצר הרע, מען שרייט אויף אים. די ברסלב'ער חסידים האבן אזוי זיך געפירט, מען האט געמאכט קולות וברקים, ס'איז א גוטע עצה, אנשטאט צו שרייען, ווילסטו צו שרייען ביי דיר אין שטוב אויף דיין ווייב, אויף דיינע קינדער, שריי אויף דיר, שריי צו דעם אייבערשטן, זוך א פעלד, זוך א פלאץ וואס קיינער זאל דיר נישט שטערן, גיי אין א ווייטער פלאץ, א ווייטער מדבר, א ווייטער וואלד, ברוך השם, כאטשי, דו וואוינסט אין פלעצער וואס כאפ אריין, כל זמן מען בויט נאך נישט אזוי פיל דארטן, מען גייט דאך שוין פארבויען דארטן אויכעט, אבער אין מאנסי אין אלע פלעצער אוואו מען קען, קריכט אריין טיף אין די וועלדער און אין די פעלדער, שרייען קולות און ברקים. דער שרייען מיינט נישט דווקא אז מען דארף שרייען יענער זאל הערן. שטייט אין שיחות הר"ן, ר' נחמן זאגט, מען קען אמאל שרייען אזעלכע קולות קיינער זאל נישט הערן. און ער זאגט אז עס איז ממש קולות, מען מאכט קולות אז דער מח זאל הערן, דאס איז דער עיקר. די מוח זאל הערן, דאס מיינט, זיי זיך מעורר, שועתינו, צעקתינו, נאקתינו, וואס וועל איך פארדינען פון דעם? און זאגט דער הייליגער ר' נחמן, דאס מיינט צור ילדך תשי, א פסוק אין האזינו, צור ילדך תשי, דער פשוט'ער פשט איז, צור, דער אייבישטער וואס ער האט דיר געבארן, רחמנא ליצלן, דו מאכסט כביכול שוואך, דער צור ילדך תשי, דו מיט דיינע עוונות חטאים ופשעים מאכסט כביכול שוואך דעם אייבערשטן אויף די וועלט, ס'איז א מוסר וואס משה רבינו זאגט, צור ילדך, דער צור, אין צור כאלוקינו, וואס ילדך וואס ער האט דיר געבארן תשי, מאכסט אים שוואך. דער הייליגער רבי ר' נחמן ברענגט און ער שרייבט. צור ילדך תשי זאגט ער איז ראשי תיבות צעקתנו יודע תעלומות, צור ילדך תשי, תשי זאגט ער איז די ראשי תיבות תכלם שבעת ימים, עכט אין היינטיגע פרשה ביי אייך אין בהעלותך, א גאנצע אריכות וואס ר' נחמן מאכט דארט אין טיפע ענינים פון מרים הנביאה, זי האט גערעדט אנטקעגן משה רבינו, יא די פרשה פון בהעלותך ביי אייך. האט דער אייבערשטער געזאגט, תכלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים, און ר' נחמן איז מסביר באריכות אז משה רבינו דאס האט אין די מנורה, ווייל משה רבינו דער דעת, משה רבינו דער רוח הקודש, משה רבינו ברענגט אראפ די מנורה, ער ברענגט אראפ דעם שכל, דעם דעת, מרים האט פוגם געווען בכבוד משה, האט זי באקומען צרעת, און זי האט געדארפט פארמאכט ווערן זיבן טעג, דאס מיינט אז זי דארף אריבערגיין ביטערע בזיונות, פארוואס זי האט גערעדט אקעגן משה רבינו, ר' נחמן שרייבט אז בזיונות דאס איז צעקה, ווייל פארוואס שרייט א מענטש, פארוואס דארף מען שרייען, ווייל א מענטש שעמט זיך, ער איז נישט געהאלפן געווארן, אוואו מיין שלום בית, אוואו מיינע קינדער, אוואו מיין געלט, אוואו מיין פרנסה, אוואו מיין געזונט, אוואו מיין דאווענען, אוואו מיין לערנען, און פון רוב וואס ער שעמט זיך ער גייט דורך א בזיון שרייט ער, ער שרייט און כאב. זאגט ר' נחמן תכלם שבעת ימים איז ראשי תיבות תשי, בשעת דו ביסט אין מצב פון תשי, תשש כוח, און ס'גייט אריבער אויף דיר תכלם שבעת ימים, די זיבן קולות איז געווארן תכלם שבעת ימים, כדי זאלסט מאכן שבעת ימי אבילות שבעת ימי המשתה, כדי דו זאלסט האבן זיבן טעג פון סוכות שבעה ענני כבוד, דאס איז די גאנצע ענין פון ליכטיגקייט פון דעת, פון שכל, פון מקיפים. אלץ הייבט זיך אן מיט וואס? צעקתנו יודע תעלומות, ס'איז ראשי תיבות צור ילדך תשי, דו ווילסט האבן א עיבור, דו ווילסט אז דיינע מקיפים זאלן אריין גיין בעיבור, זאלסט נתעבר ווערן מיט שכל, און דו ווילסט מוליד זיין, מקיף די מקיף מיינט עיבור, שפעטער איז דא א לידה, דאס איז פשט ילדך, מען דארף מוליד זיין די מוחין,

גיי רעד צו דיין ווייב אזוי, רעד צו דיין קינד אזוי, וואס רעדסטו? איך פארשטיי דיך נישט. רעד ארויס די ווערטער מיט א ברען, מיט א געשמאק, מיט א ניגון וזמרה, דאס מיינט צעקה, דאס מיינט שועה, דאס וועט מוליד זיין דיין מח, דאס וועט אריינברענגען א עיבור צו ווערן א לידה, ווען דו וועסט מאכן קולות, די שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, וועט ווערן יודע תעלומות, די תעלומות המוחין, די באהאלטנקייט פון דיין מוח, וועט ארויסגיין פון זיין תעלומות. זאגט ר' נחמן, אבער איצטער איז דא א גרויסע עבודה, ווי מאכט מען עס א פנימי? האסט אנגעהויבן צו באקומען א שטיקל מוח, האסט באקומען מקיפים, וואס טו איך ס'זאל ווערן א פנימי, וידעת היום והשבות אל לבבך, ס'זאל ווערן א קנין, ה' מתוך חופה זאגט ר' נחמן, שכל הנקנה, אוה, ווילסט האבן אז דער מקיף זאל ווערן א פנימי? דו וועסט האבן א נחמו נחמו בשלימות? דאס זאגט ר' נחמן, דאס איז שוין א עבודה, דאס מיינט קדושת שבעת הנרות, דאס איז שוין תלוי אין די שמן פון די מנורה. וואס מיינט קדושת שבעת הנרות? זאגט דער הייליגער רבי נחמן אזוי אויף די מנורה, איז דו אליין, דיין עצה, אוה, אזוי ווי דער חזון איש רעדט, די צוויי אויגן, די צוויי אויערן, די צוויי נאזלעכער, און די מויל, דאס איז שבעת קני המנורה, וואס מיינט, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, ארבעט אויס דיין אויגן, קוק נישט אוואו מען טאר נישט, מיט איין אויג קוק אוואו מען דארף. די צווייטע איז קוק נישט אוואו מען טאר נישט, גיב אכטונג אויף דיינע אויערן, הער נישט וואס מען טאר נישט, און האב אמונת חכמים ברענגט ר' נחמן דארטן, שמע דברי חכמים, דיין נאזלעכער, שמעק נישט וואס מען טאר נישט, לא תנאף, לא תן אף, ווער נישט אין כעס, ווייל פגם הברית ברענגט כעס, טאמער וועט דיר שמעקן תאוה און ניאוף, פאלסטו אריין אין כעס, דעריבער שטייט דאך ר' נחמן ביי משה רבינו, מרים האט פוגם מיט משה רבינו, סוף די פרשה, זאגט די רבונו של עולם פאר מרים, האסט גערעדט אנטקעגן משה? משה איז דאך די מנורה! זאגט דער אייבשטער, רעכנט אויס, תמונת השם יביט, משה האט די אויגן, משה בכל ביתי נאמן הוא, נאמן זאגט ר' נחמן איז די אויערן, אודנין, שטייט אין זוהר. משה איז א ענוו מאוד, לא יחרה אפו על בזיונו, ער האט תיקון האף. משה רבינו איז געווען א, געווען די מנורה אליין, די שבעת קני המנורה, די צוויי אויגן, די צוויי אויערן, די צוויי נאזלעכער, די מויל, לא לדבר שקר, ס'איז געווען א ריינער משה רבינו. יעדער איינער פון אונז דארף טון השתדלות, צוויי זאכן, די ערשטע זאך, קולות וברקים, שריי צו דעם אייבערשטן, שריי, שריי, כדי צו ברענגען דעם מקיף, דער מקיף זאל ווערן א מקיף, און דער מקיף זאל זאלסט האבן א עיבור, זאלסט ווערן א לידה, זאלסט קענען אנהייבן מוליד זיין אין דיין מוח. נאכדעם האט דער בר מצוה בחור שמעון, דער בר מצוה בחור לערנט דיר, מזל טוב, יא, זיי לערן אים אויס, שמעון, זאג אים, טייערער בחור'ל, שריי קולות, איצט אריין איצטער א ווערסט א גדול, כדי צו ווערן א גדול דארף מען שרייען צו דעם אייבערשטן ביי שחרית, ביי מנחה, ביי מעריב, ביי תהלים, ביי חצות, ביי התבודדות, ביים לערנען תורה, מען לערנט תנך, מען לערנט משניות, מען לערנט גמרא, מען לערנט רמב"ם, טור, שלחן ערוך, מדרש, זוהר, כתבי ארי, מוסר, חסידות, לערן אויס מיט א ברען, רעד ארויס די ווערטער מיט א קול, מיט א ניגון, מיט א געשמאק, ביסטו מעורר דעם מח, שפעטער הייב אן צו אכטונג געבן וואס מער דו קענסט, נאך אביסל שמירת עיניים, נאך אביסל שמירת האזניים, נאך אביסל שמירת האף פון אלע עניינים, זאגט ר' נחמן וועסט האבן יין ושמן, וועסט האבן נחמו נחמו עמי, וואו דו וועסט באקומען נחמה, ווייל ווייל די מנורה וועט שיינען אין דיר, דאס מיינט בהעלותך את הנרות, רבי נחמן שרייבט אז די מוח, די גאנצע, די פני המנורה, די גאנצע מוח פון א מענטשן, און דאס מיינט בהעלותך, שיהא שלהבת הלב עולה מאליה, וועסט באקומען אזא מוח, אזעלכע מקיפים, עס ווערן פנימיים, אז ס'נעמען ברענען אריין, ס'ווערן שלהבת הלב עולה מאליה. אזוי ווי איך האב אייך געזאגט, ס'פרשת בהעלותך ביי אייך, זייט נישט קיין בטלנים, ר' פסח, פסח איז אויך מיט אונז פסח, פסח ווייס, יא ר' פסח, חזק ואמץ, נעמט, לערנט תורה כ"א פון ליקוטי מוהרן, וויפיל איר קענט עס לערנען, מיט תפילה כ"א, און דעמאלטס וועט שיינען די פרשת בהעלותך, וועט אריין שיינען ביי אונז אין מח, אזוי ווי מען זעט אין די פרשת בהעלותך, ווי אזוי איז געווארן א פסח שני, מען רעדט וועגן פסח, מען רעדט וועגן פסח שני היינטיגע פרשה, ווייל מען האט געשריגן למה נגרע, למה נגרע, ה? וואס מיינט א צעקה? למה נגרע מהקריב קרבן השם? איך וויל אויכעט רבונו של עולם. אבער ביסט דאך א טמא. אנחנו טמאים. ריכטיג, אבער למה נגרע? אז דו וועסט שרייען צו דעם אייבערשטן למה נגרע? רבונו של עולם איך וויל אויכעט, רבונו של עולם איך דארף אויכעט, ריכטיג איך בין ווייט, ריכטיג איך בין נישט בסדר, אבער איך וויל, זאגט דער הייליגער רבי נחמן, וועסט עס זען ס'וועט ווערן א פסח שני, ס'וועט ווערן א נחם שני, א נחמו נחמו עמי, וועסט באקומען דעת, וועסט באקומען א, ווייל די מקיפים, דאס איז דער דער עיווערנעס, דאס איז די מודעות, וועסט אנהייבן צו פארשטיין, וועסט אנהייבן צו וויסן, וועסט אנהייבן צו דערהערן, ס'וועט אריינגיין אין דיר אזעלכע ידיעות, עס וועט ווערן א וידעת היום והשבות אל לבבך, אז דו וועסט האבן די כוחות צו קענען אריבערגיין אלס וואס דו גייסט אריבער. אין ספרים הקדושים שטייט אז דאס איז דער סוד, איינע פון די גרויסע זאכן אין פרשת בהעלותך איז די מסעות וואס כלל ישראל פארן אין מדבר, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, ס'איז געווען שרעקליכע נסיונות, קוקט אריין אין די מפרשים, לערנט די פרשת השבוע מיטן רמב"ם, מיט דעם חזקוני, מיט דעם ספורנו, מיט דעם רב שמשון רפאל הירש, מיט דעם אוזניים לתורה, די אלע מפרשי התורה, די ראשונים מיט די אחרונים, יעדער איינער רעדט אויף זיין שפראך אבער אלע קומען צו אויף דעם זעלבן נקודה, איינע פון די שווערסטע נסיונות וואס כלל ישראל איז דורכגעגאנגען איז געווען די פֿערציק יאר אין מדבר, אויף דעם זאגט דער אייבישטער לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, שטעלט אייך פאר ווי ס'האט אויסגעקוקט, עטליכע מיליאן, געווען לכל הפחות צוויי מיט א האלב דריי מיליאן מענטשן, מענער, ווייבער, קינדער מיט עלטערע, זעקס הונדערט טויזנט נאר פון צוואַנציק ביז זעכציק. עטליכע מיליאן מענטשן גייען אין מדבר. און מען ווייסט נישט אוואו מען גייט. מען ווייסט נישט וויפיל צייט מען גייט. מען ווייסט נישט אוואו מ'וועט זיך אפשטעלן. דאס וואס דערציילט די היינטיגע פרשה, לערנט דורך גוט, פרק י' פון היינטיגע פרשה. אוואו וועט מען זיך אפשטעלן? ווען וועט מען זיך אפשטעלן? מען ווייסט נישט. די ענני כבוד, על פי השם יחנו, על פי השם ייסעו. בעמוד הענן, דער ענן טוט זיך א שטעל אוועק, ווי חז"ל זאגן געגעבן אזא הייב אויף, אזוי ווי א פאליסמאן, אזוי ווי א שוטר שטעלט זיך אוועק אינמיטן גאס, ער מאכט ע, מ'קען נישט פארן ווייטער. דער ענן האט זיך געגעבן א הייב אויף, משה רבינו שטעלט זיך אוועק, כלל ישראל ווייסט, אופא, דא גייט נישט אן. יעדער איינער נעמט אראפ זיינע פעקלעך, זיינע רענצלעך, מ'עפנט אויף די געצעלטן, מען בויעט אויף א גאנצע שטאט, אפאר מיליאן מענטשן, וויפיל צייט גייט מען בלייבן דא? קיינער ווייסט נישט, שטייט אין די תורה, אסאך מאל איז געווען איין טאג, יום או לילה, די גמרא איז דא א מחלוקת צו ביינאכט איז מען געפארן, ס'איז געווען מסעות בלילה צו נישט, אבער מען ווייסט נישט וויפיל צייט מען וועט בלייבן, אפשר איין טאג, אפשר צוויי טעג, אפשר א וואך, אפשר א חודש, ווייסט וואס דאס מיינט? פרוביר מאך מיט דיין ווייב אזא זאך היינט, יא, פאר מיט דיין ווייב אין א פלאץ, זאג איר, היינט איז מען דא, וויפיל צייט? איך ווייס דאך נישט, האלא, וואס מארגן גייט מען אוועק פארן, אויספאקן די גאנצע רענצלעך, די גאנצע, יא, דו ווייסט נישט, קען זיין מען גייט דא זיין צוואַנציק יאר, אין קדש ברנע איז מען געווען צוואַנציק יאר, הערסטו שמעון, שמעון ווייס אין קדש ברנע, צוואַנציק יאר זענען כלל ישראל געווען אין קדש ברנע. שטייט אין ספרים, ס'איז געווען פלעצער וואס כלל ישראל זענען אנגעקומען, ס'איז געווען אזא שיינע פלאץ, ביוטיפול, ביוטיפול, וואו, ס'איז געווען די בעסטע פלאץ, א וויו, מיט בוימער, מיט וואסער, מעיינות, זיי האבן געזאגט, אוי, ברוך השם, ברוך השם, דא גייט מען בלייבן אסאך צייט, מ'האט געעפנט די פעקלעך, מיט די רענצלעך, מ'האט אויפגעבויעט אלצדינג, ס'קומט אויף מארגן אינדערפרי, דער ענן הייבט זיך אויף, ניין, משה, ניין, דא דארף מען בלייבן. דער ענן האט זיך אויפגעהויבן, מען בלאזט מיט חצוצרות, און משה רבינו מאכט א תפילת הדרך, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך, און דער ענן פארט, און אלע הייבן אן צו פארן, מען פאקט איין אלץ צוריק, פארוואס? ס'איז דאך אזוי גוט, אזוי געשמאק.

איצטער איז בסדר? יא. ס'איז צוריקגעקומען. יא. דער ענן פארט, דער ענן גייט, אסאך מאל הערט מען, אסאך מאל הערט מען נישט, אזוי גייט עס אויף די וועלט. מ'געפינט זיך מאל וואס ס'ווערט פארשטאפט, מ'הערט נישט, מ'פארשטייט נישט, און מ'זעט נישט, און מ'זאגט לאמיר שוין פארן פון דא. דער ענן בלייבט, דער ענן בלייבט און אידן בלייבן, את משמרת השם ישמרו ולא יסעו. שטייט אין ספרים א מורא'דיגע טייטש, די תורה דערציילט אונז וויפיל צייט איז מען געשטאנען אויף איין פלאץ, או יום או יומיים או חודש שנה, יא, די תורה דערציילט וויפיל צייט איז מען געשטאנען, די תורה זאגט נישט וויפיל צייט איז מען געפארן. פארוואס זאגט מען נישט וויפיל צייט איז מען געפארן? עס קען זיין אמאל איז מען געפארן א טאג, אמאל איז מען געפארן א וואך, די תורה דערציילט עס נישט, פארוואס? שטייט אין ספרים, ווייל בשעת מען פארט, וויפיל ס'איז שווער, אבער מען פארט. ס'איז אמאל געווען א טרעפיק, טאמער דער טרעפיק איז א מצב וואס מען שטייט אין א פלאץ, די נערוון קען פלאצן, אה? טאמער ס'איז. אז ס'שטייט איז דאס זייער ביטער. די נסיונות פון כלל ישראל איז געווען מורא'דיג גרויס, ווי האט מען געהאט די כוחות? ווייל ס'איז געווען דעת, אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד, ס'איז געווען א נחמו נחמו עמי, דאס זאגט דער הייליגער רבי נחמן די תורה כ"א דארט וואו ס'איז געבויט אויף בהעלותך את הנרות, דו ווילסט אנצינדן דיינע נרות? דיין מנורה, דיין מוח, דיין הארץ, ס'תלוי אין צוויי זאכן. די ערשטע זאך איז שבעים קולות, זיי מעורר דיינע קולות ביים דאווענען ביים לערנען כדי זאלסט זוכה זיין דיין מוח זאל ווערן א שטיקל מקיף, נאכהער גיב זיך אכטונג אויף שבעת הנרות, דאס איז יין ושמן, דארפסט האבן יין דארפסט האבן שמן, יין איז די קולות, שמן איז די מנורה, דאס איז שבעת קני המנורה, גיב אכטונג אביסל אויף דיין אויגן, נאך אביסל, גיב אכטונג אויף דיינע אויערן, נאך אביסל, אויף דיין נאז, נאך אביסל, אויף דיין מויל. וואס מער א מענטש וועט האבן די צוויי חלקים פון קולות וברקים מצד אחד, און פון קדושת שבעת הנרות, וועט ארויפקומען א ליכטיגקייט בעזר השם יתברך, דער אייבשטער זאל אונז העלפן, דא אין ארץ ישראל גייט מען זיך שוין גרייטן באלד צו שחרית, מען גייט אין מקווה באלד דאווענען שחרית ותיקין, מיר זאלן האבן דעם ליכטיגקייט פון דעם הייליגן כ' סיוון, מ'האט גערעדט אנהייב דעם שיעור אז ס'איז דער קדושת יום הכיפורים, זיך ארייננעמען אין דעם אוועירנעס, אין דער מודעות, אז מ'געפינט זיך אין א הייליגער טאג, א הייליגע נאכט, א הייליגער טאג וואס האט שייכות צו יום הכיפורים, הלוואי זאל ארויפקומען א ליכטיגקייט אין דעם הייליגן יום הכיפורים דא אין בית המקדש, מיר זאלן קענען שטיין דא דעם יום הכיפורים, אבער כאטשיג דער הייליגער כ' סיוון זאל אונז געבן א שטיקל שייכות צו סלחתי כדבריך, צו כס י-ה, צו ווערן א שם שלם, א כיסא שלם, צו אריינגיין דעם הייליגן שבת בהעלותך ביי אונז דא אין ארץ ישראל שבת שלח, און מגלה זיין קדושת ארץ ישראל פון סלחתי כדבריך, און מ'זאל האבן אלע א געבענטשטער שבת, א ליכטיגער שבת, א געהאלפענער אין אלע עניינים. חזקו ויאמץ לבבכם, א גוטן ערב שבת, שבת חברים. א גרויסן שכוח. חכם וישר, כל טוב סעם, יישר כח פאר דיר, פאר די גאנצע הכנסת אורחים וואס דו גיבסט אונז מיט דעם גאנצן זום. באמת איך רוף זיך זייער גערן צו מאכן דא אין אמעריקע הכנסת אורחים. בעזר השם בלי נדר, לאמיר האפן אז מ'וועט קומען ב' תמוז אין אמעריקע, די יארצייט פונעם לובאוויטשער רבי'ן איז ג' תמוז, און מ'וועט אריינכאפן א שבת ה' תמוז די יארצייט פון די קדושי אומאן, ווי נענטער בעזר השם, פרובירן זיי מיט שמחה גראס אויסארבעטן ווי אזוי צו מאכן, נאכער מ'וועט זיך טרעפן, בשעת מיר זענען אין אמעריקע אפאר טעג, מאכן אביסל שיעורים, מ'וועט זיך טרעפן פנים בפנים בעזר השם. כל טוב. חזקו ואמצו.